שמחת תורה די יאר איז געווען א שוידערליכע שחיטה אין ארץ ישראל, האמיר היינט דא אויפן טעלעפאן הרב שבתי סלאבאטיצקי פון, הויפט שליח פון בעלגיע און בעל מחבר ספר הפרשה בחיי און המידע בחיי, און ער גייט אונז איבערגעבן אביסל מער די רוחניות'דיגע בליק, די די בליק וואס א יעדע איד דארף האבן אויף די מעשה וואס איז געווען. א גוטן הרב ר' שבתי. יא א גוטן א גוטן. די ערשטע זאך מען דארף זאגן אביסל לחיים לחיים. אה. מיר מיר אלע אלע יעצט אין אזא מצב וואס ס'איז דא התעוררות. און די התעוררות איך מיין אויף צוויי וועגן. פון איין זייט מען זעהט די שרעקעדיגע זאך וואס ס'פאסירט אין שמחת תורה. טאקע אין שמחת תורה, די זמן השמחה, די זמן וואס אידן פארבונדן מיט די תורה למעלה מטעם ודעת, און ס'איז געטראפן אזא מציאות, אבער פון א צווייטע זייט, די רבי האט געזאגט אלעמאל אין די פינסטער מען קען זען ליכט. בכלל שטייט אז אידן אזוי ווי היונה און זיין מעלה די היונה אין די פינסטער בסוף אין די נאכט זי פילט שוין סע הייבט זיך אן ליכט איז מיר ווייסן אלע וואס שטייט אין די אריז"ל און די ספר הזוהר אז אף על פי שטייט אלעמאל איז דא ארבע גלויות, אבער וועט זיין נאך א גלות החמישי האחרון שהוא קשה מכולם, אזוי שטייט אין זוהר, און די אריז"ל שרייבט די אלע סימנים וואס ישמעאל זיי נישט קיין עם, ס'נישט קיין מציאות, און זיי וועט מאכן לעתיד לבא אסאך אסאך שווערע זאכן, און אויף דעם ד שטייט זייער אינטערעסאנט פארוואס הייסט ישמעאל ישמעאל, ווייל די מלאך האט געזאגט ששמע השם את תפילתך, לכאורה דארף זאגן נישט ישמעאל זה ל לשון עתיד, נישט עבר. נישט שמעאל, נאר די פשט לעתיד לבא וועט זיין, איז פון איין זייט איז א שרעקעדיגע זאך, און פון א צווייטע זייט מען זעהט ליכט ממש עיקבתא דמשיחא ממש, ממש עיקבתא דמשיחא מען זעהט בחוש. איז אמאל איך געדענק ווען ס'איז געווען א פארברענגען ביי ר' שלמה חיים, שלמה חיים האט גערעדט אז אין די צייט פון משיח, און ער זאגט, מענטשן טראכטן וואס וועט זיין משיח וועט קומען, איז פון איין זייט וועט זיין שמחה גדולה ועצומה, אבער פון א צווייטע זייט, מען זוכט א לאך וואו צו קריכן אינעווייניג. איז יעצט איז די צייט מתחזק זיין, מתחזק זיין אין אין תפילה, אין תורה ומצוות, אין עבודת השם. ווי אזוי, ווי אזוי, איז דער רבי האט אמאל געזאגט, שטייט די ערשטע, די ערשטע זאך וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אין וועלט ויהי אור. פרעגט דער רבי א גרויסע קשיא, לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, ס'איז נישט געווען נישט קיין מענטשן, נישט קיין חיות, וואס דארף מען די ליכט, וואס דארף מען בכלל די ליכט? זאגט דער רבי, די ליכט איז אז דער אייבערשטער זאגט וואס איז די מטרה פון די וועלט, די מטרה פון די וועלט אז א איד דארף מאכן ליכטיגקייט, ויהי זאגט דער מגיד איז א לשון צער, צרה, אבער ווען איז דא א צרה איז די גאנצע מטרה פון ויהי זאל מאכן ליכט, איז די ערשטע זאך די רבי זאגט אלעמאל מענטשן טראכטן מיט וואס איך בין שלעכט, דאס איז נישט עבודת החסידות, עבודת החסידות איז א איד דארף זוכן מיט וואס איך בין גוט, וואס אין וואס איז איז ביי מיר וועלכע מעלות האט די אייבערשטער געגעבן צו מיר, קוקט אויף די גוט וואס דו האסט, ווען ווען א מענטש ער קוקט נאר אויף די שלעכט וואס ער האט, ער פאלט אמאל אין א דיכאון, אין א יאוש און איך וויל נישט מאכן. קוקט דיין מעלות און יעדער איד איז א ליכטיגע א ליכטיגע נשמה, נר הוי' נשמת אדם, קוקט אויף דיין מעלות, מאכט א ליסט אויף דיין מעלות, און אויב דו זוכסט נישט פרעג דיין חבר, דיין משפחה, וואס איז מיין מעלות? און ווען א מענטש קוקט זיין מעלות אוטאמאטיש ער קריגט חיות, און זיכער דו האסט א מעלות ווייל די עצם ראיה וואס דו ביסט דא אין די וועלט, און ווי עס שטייט בשבילי נברא העולם, איז די גאנצע מציאות פון די וועלט איז בשבילי, איז א קלארע ראיה אז דו האסט א שליחות. סתם עס איז געווען א מעשה מיט הרב אבראמסקי וואס איך האב געהערט פון אים שיעורים ווען איך האב געלערנט אין קול תורה איך געהערט פון אים שיעורים איז ער ער איז געווען אין סיביר. אויף פֿינף יאר, און אסאך מענטשן פֿינף יאר סיביר זענען נישט געקומען צוריק, ס'איז געווען דארטן א קאלט נישט נארמאל, איז אמאל עפעס א שכן א אדוואקאט א גוי זעהט אז הרב אברמסקי וויינט, פרעגט ער הרב אברמסקי פארוואס וויינסטו פארוואס וויינסטו, איז זאגט. ווייל ביי אונז אינדערפרי די ערשטע זאך וואס מען זאגט מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי דאס איז די ערשטע זאך, איז איך פרעג פארוואס איך דארף זאגן מודה אני? פארוואס איך דארף האבן די לעבן בכלל? איך האב נישט דא נישט גמרות, נישט תפילין, נישט ציצית, גארנישט איך האב דא! וואס איך דארף די לעבן? וואס איך דארף אזא לעבן? אקעי, נאך אביסל צייט, די גוי זעהט אז הרב אברמסקי ער איז ליכטיגע פנים, בשמחה. פרעגט אים וואס איז בשמחה? זאגט, איך האב א תירוץ אויף די קשיא, וואס די תירוץ? מיר זאגן מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה מנוסיך, נישט אזוי ווי אסאך מענטשן זאגן בחמלה רבה אמונתך, נישט, בחמלה, רבה אמונתך. וואס די פשט רבה אמונתך איז מענטשן טראכטן רבה אמונתך אז איך גלויב איך גלויב אט די אייבישטער ניין זאגט הרב אברמסקי רבה אמונתך די אייבישטער האט אמונה אז ער שיקט א נשמה אין די וועלט יעדער מאל אין די טאג די אייבישטער האט אמונה אז איך קען מאכן מיין שליחות איז אף על פי איך בין אין סיביר און איך האב נישט גמרות און איך קען נישט זיצן און לערנען און קען נישט תורה ומצוות איך האב נישט סוכה איך האב נישט אבער די אייבערשטער זאגט אפילו אין דעם מצב דו קען ממשיך אלוקות אפילו אין אזא פלאץ וואס לכאורה דו קענסט נישט מאכן דו קענסט מאכן איז א א איד דארף טראכטן אלעמאל וויבאלד די אלע אידישע נשמות איז איין גרויסע נשמה איז ווען מיר זיצן דא און מען דאווענט און מען לערנט און מען זוכט וואס מען קען ממשיך אלוקות אין די וועלט, און א ראיה אז איך קען ווייל די אייבערשטער האט געגעבן מיר א נשמה, היינט אינדערפרי געגעבן א נשמה, און יעדער איד האט א ספעציעלע נשמה, יעדער איד דארף נישט טראכטן וואס איך האב און די צווייטע יא און איך נישט, דו דארף טראכטן יעדער איד איז אזוי ווי א שטיקל פון א גרויסע פאזל, גרויסע פאזל, יעדער שטיקל איז זייער זייער וויכטיג, יעדע מציאות איז זייער זייער וויכטיג, און דו האסט א ספעציעלע שליחות, פאר אביסל צייט איינער האט מיר געזאגט אז ס'איז פארקויפט געווארן א בול פאר ניין א האלב מיליאן דאלער. וואס איז די מעלה פון דעם סטעמפ פון דעם בול? די מעלה איז אז אין די גאנצע וועלט נישטא אסאך אזעלכע, עס איז דא זייער ווייניג. און א שטיקל פאפיר, א שטיקל פאפיר ניין א האלב מיליאן דאלער איז וויפיל יעדער איד ווערט. ער איז אסאך אסאך און ער איז יחיד ומיוחד לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. איז יעדער איד דארף טראכטן, איך בין א ספעציעלע נשמה, א ספעציעלע תכונות, נישטא נאך איין מענטש לא היה ולא יהיה אזוי ווי מיר, און אויב איך בין אזא מציאות, אזא אזא ייחודי, אזא ספעציעל, איך דארף מג. אלע מיין כוחות, איך דארף וויסן אז איך, פארוואס האט מיך דער אייבישטער געזעצט דא, ווי שטייט אלעמאל שטייט ווען אסתר המלכה איז געקומען צו די פאלאץ פון אחשורוש זי האט געזאגט קלי קלי למה עזבתני, ביי חסידים זאגן זי נישט געזאגט קלי קלי למה עזבתני, זי האט געזאגט קלי קלי למה עזבתני. למה יאמרו הגוים, א גוי פרעגט פארוואס. א איד פרעגט נישט פארוואס, ער פרעגט למה עזבתני, וואס איז מיין שליחות, וואס איך קען מאכן דא אין די וועלט. ווייל אויב איך בין דא אין די וועלט אין אזא מצב, אזא שרעקעדיגע מצב וואס החושך יכסה ארץ, און עד כדי כך אז ס'איז דא אזעלכע וואס זיי זיי טראכטן אז חס ושלום זיי זיי איז גערעכט, השם ישמור טראכטן אזעלכע מציאות, און אין די גאנצע וועלט איז דא אזעלכע מציאות, ס'איז ממש א פינסטער פון די פינסטער, איז למה עזבתני, וואס איך קען מאכן ליכטיג, איך קען מאכן ליכטיג אין די וועלט, איז ווען הרב אבראמסקי האט געקומען צי אמעריקא, געגאנגען צי די פריערדיגע רבי. און ער געזאגט די גאנצע מעשה. זאגט אים דער פריערדיגער רבי, נאר אויף דעם אליין דערהערן די רבה אמונתך, ס'געווען כדאי די גאנצע סיביר. ס'געווען נאך מעלות, אבער אפילו לאמיר זאגן נאר אויף דעם דערהער, אז א איד דערהערט זיך די ווארט, רבה אמונתך האט די אייבישטער האט ער גלויבט ער גלויבט און ער געבט מיר א נשמה טהורה און ער געבט מיר א שכל א הארץ א גוף איך דארף ניצן למה עזבתני איז אדרבה ווען א מענטש ער פילט זיך אסאך מאל אביסל שוואך אין איין זאך אין כוונה אין חסידישקייט אין דאווענען איז ער דארף זוכן זיין ליכטיגקייט און ער דארף וויסן דאס איז די דזשי פי עס וואס איך דארף מאכן, למה עזבתני, אדרבה ווען איך פיל אזא העלם והסתר זיכער איך האב א כח צו נוצן מיין כוחות צו ממשיך אור אין די פינסטערניש, און אלע אידן איז איין נשמה איז זיכער אז היינט מיר זעהן ממש א מסירות נפש פון אידן. ס'קומען ס'קומען אידן און איך ווייס פערזענליכקייט אידן זיי געגאנגען אין די אין די ארמעי און זיי ווייסן קלאר אז קען זיין איך וועל נישט קומען צוריק איך ווייס דאס קלאר אבער ער זאגט ניין איך וויל איך וויל מגן זיין אויף אידן, ס'עת צרה ליעקב איך גיי אויף מסירות נפש, איז אויב זיי מאכן אזא זאך צו העלפן אידן, צו צו ברענגן אידן וואס זיי אין די פינסטער דארטן, איז וואס אונזער מסירות נפש, אונזער אונזערע מסירות נפש צי דאווענען מער, צי לערנען מער, צו אמאל אז איך האב עפעס א נפש הבהמית, אדרבה, מאכט פין דע פינסטער ליכטיג. און דאס איז די עיקר הכוונה, ווי מרדכי האט געזאגט צו אסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. יעדער איד אין זיין מצב, ער ווייס, איך בין א מלך, איך האב כוחות, און איך דארף נוצן די כוחות, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, און ווען אונזערע קינדער און די גאנצע משפחה זעהט ווי איך פיר זיך יעצט, ווי איך דאווען, ס'איז ליכטיג, און איך זאג די גאנצע משפחה, יעצט מען דארף ממשיך אור אלוקות אין די וועלט, די קינדער דאס געדענקן די גאנצע יארן. און איך וועל געדענקען די גאנצע יארן ווי איך וואס איך האב געמאכט אין אזא מצב, איך האב אמאל איך געווען סי סי איז געווען א חסיד רבי לייזער נאנעס, רבי לייזער נאנעס איז געווען א א פייערדיגע חסיד, און ער איז געווען אין סיביר און אין סאך אסאך יארן. איז איינמאל איך געווען ביי אים, ס'איז געווען פרייטאג ביינאכט, און איך קום, ס'איז געקומען נאך א גרופ פון חסידים, סאטמארע, בעלזע, אסאך חסידים איז געווען, איז איינער פרעגט ר' לייזער נאנעס אויב אויב איינער זאגט דיר, איך גיב דיר מיליאן דאלער, גיי נאכאמאל צו סיביר. איך רעד א מיליאן דאלער פאר א פערציג יאר, פערציג היינט איז מסתמא כ'ווייס אסאך מער די מיליאן. אבער ער פרעגט דעם אויב איינער גיט דיר א מיליאן דו ביסט מוכן גיין נאכאמאל אין סיביר? זאגט ר' לייזער בשום אופן נישט, בשום אופן נישט, אבער ר' לייזער, אבער ר' לייזער זאגט אויב איינער וויל מיר געבן א מיליאן דאלער, זאל איך געבן אים וואס איך געהאט אין סיביר, די עבודה, די תפילה, די דאווענען, די מסירות נפש, וואס איך געהאט דארטן, איך גיב נישט, איך גיב נישט. די פשט דערפון אז אין די פינסטער מען קען מאכן די ליכט, איז יעצט איז די צייט ביי אונז צי דערהערן רבו אמונותיך דו האסט א כח דו האסט דו האסט די שליחות וויבאלד די אייבערשטער האט מיר געשיקט אין אזא מצב, איז א ראיה אז איך קען דאס נוצן, און די פראבלעם איז אז יעדער מענטש טראכט וואס איך קען מאכן, וואס איך קען מאכן, אידן איז איין מציאות, איין מציאות, ווי דער פרידיגער רבי האט גע גע גע גע גע געזאגט, אויב מען דאווענט נישט מיט חסידות, איז ס'איז דא א מענטש אין פאריז אז ער איז מחלל שבת, ווייל אידן איז איין מציאות. איז לחיים לחיים לחיים זאל זיין שפע ברכה בגשמות וברוחניות און מ'עט זוכה זיין צו ביאת משיח צדקינו און יעדער איד דארף מגלה זיין זיין משיח פנימי איז געווען א מעשה איך ווייס נישט אויב איך שוין געזאגט איך געהערט די מעשה פין ר' חיים מלול ר' חיים מלול איז א שליח אין אין פראנקרייך ער מאכט אסאך ספרים זער זער א חסידישע אינגערמאן ווען ער איז געווען א בחור ער געפארן מיט א גרופ צים רעבן מיט א גרופ און אין די גרופ ס'געווען א בחור ער געהאט א טאטע א רייכע טאטע און ער איז אוועק און די בחור איז געווען נישט נארמאל הונדערט פראצענט און ער האט געגאנגען די גאנצע צייט מיט א פעקל פין פעיפער. מיט א קל הצער, אזא זאך מיט אסאך פעיפער, און ער זאגט אלעמאל איך בין משיח, איך בין משיח, איך בין משיח, און ער ברענגט ראיות, ער האט צעטלעך, אמאל איך געטראפן אליהו הנביא אין די גאס און ער האט מיר געזאגט, אמאל איך געהאט אזא חלום, אמאל איינער געזאגט, ער האט ראיות ברורות אז ער איז די משיח, אקעי. ער קומט צום רעבן און ער גייט צו הרב גרונער און ער זאגט איך וויל גיין אריין צו יחידות און ביי די רבי יעדער איינער קען קומען יעדער איינער זאגט אים אקעי דעם און דעם טאג אינמיטן די נאכט האסטו האסטו א צייט צו גיין אריין צום רעבן אבער הרב גרונער האט געפילט אז ער איז נישט הונדערט פראצענט און ער האט געהערט אז ער איז ער זאגט אין משיח. איז ער געגאנגען צי ר' חיים מלול און האט געזאגט אים אזוי, בדרך כלל ווען קומט א מענטש אזוי נישט הונדערט פראצענט, ווען איך זעה אז ער רעדט צום רעבן אביסל נישט נארמאל, איך עפען די טיר און איך מאך אים א סימן זאל ער גיין ארויס, און אויב ער דערהערט נישט די ווארט, איז איך גיי אריין און איך שלעפ אים אביסל איידל איידל. ער וועט גיין אריין צום רעבן ער וועט רעדן פראנצעזיש און איך פארשטיי נישט וואס איך פארשטיי נישט פראנצעזיש איז איך ווייס נישט וואס וועט זיין מאך מיר א טובה ווען ער וועט גיין אריין איך וועט עפענען די טיר דו שטייט לעבן מיר דו וועסט פארשטיין וואס ער זאגט צום רעבן אין פראנצעזיש וואס די רעבע זאגט אים וועסטו מאך מיר א סימן ווען איך דארף גיין אריין צי שלעפן אים ארויס זעהר איידל, זעהר איידל, חס ושלום, זעהר איידל. אבער אבער ער מאכט עס, אקעי. ער גייט אריין און ער ברענגט די אלע צעטלעך. און ער זאגט דער רבי, אוודאי דו ווייסט אז איך בין משיח. יעצט איך וויל אביסל מפסיק זיין, וואס מיר אויב ביי אונז קומט איינער א מענטש און ער זאגט אז איך בין משיח וואס מיר גייען זאגן אים איז אדער איך לאכט אדער איך זאגט אים אה אקעי אדער אויב א מענטש ער איז האט אהבת ישראל ער מאכט מיט אים א קאנטראקט מיט א פסיכאלאג פסיכיאטער עפעס א רב פארשטאנען אז ער וועט אז ער וועט העלפן אים. גוט, איז ער זאגט צום רבי איך בין משיח. אקעי. זאגט אים דער רבי דו לייגסט תפילין? זאגט אים נישט. זאגט אים דער רבי אויב דו ווילסט זיין א משיח דו דארף לייגן תפילין! אויב, אויב אזוי זאגט די פראנצויזישע רבי איך בין מקבל עלי לייגן תפילין יעדער טאג. צווייטע שאלה פרעגט אים דער רבי דו עסט כשר? זאגט ניין איך עס נישט כשר, זאגט די רבי אייייייי עסן כשר נעשה דם ובשר אזוי ווי זאגט די רמב"ן און אלע ספרים דו דארפסט עסן כשר אויב דו ווילסט אויב דו ווילסט ווערן א משיח זאגט ער רבי מקבל עלי עסן כשר איך וויל זיין משיח אקעי די דריטע קשיא איז געווען דו היט שבת. זאגט אים ניין איך היט נישט שבת, זאגט ער וואס שבת שבת אויך דארף מען רבי מקבל עלי איך וויל מקבל מאכן שמירת שבת, זאגט אים דער רבי מאך די דריי זאכן און שפעטער קום דא וועט מיר מיר רעדן צוזאמען וואס נאך דו דארפסט מאכן און וועסטו ווערן משיח.

ווי דער רבי האט געזאגט, היינטיגע גלות איז א גלות פנימי, אז א מענטש וועלכע איך קען נישט, ס'איז נישט פאר מיר, מ'עט מ'עט לאכן פון מיר, איך ווייס וואס יעדע מחשבות שונות ומשונות, נאר נישט מאכן. ווען א מענטש גייט גייט ארויס פון זיין מציאות, פון זיין גלות פנימי, ער ברענגט משיח. איז דער רבי האט געזאגט אים, יא יא יא, ווען דו גייסט ארויס פון דיין מציאות, דו וועסט ווערן משיח. יעצט ביים שמירת שבת ביים הנחת תפילין איז געווען די גלות פנימי, דעם די קשיא איז געווען גלות פנימי, וואס איז ביי אונז, וואס איז ביי אונז גלות פנימי, אז מ'היט שבת אין א פנימיות'דיגע, אז מען דאווענט און מען לייגט תפילין מיט א פנימיות'דיגע הרגש, אז מען מאכט מצוות מיט א הרגש אלוקי, מען לערנט חסידות, מען דאווענט. דאס איז אונזער גלות, די פראבלעם ביי אונז אז מיר לייגן תפילין יעדער טאג, מען היט שבת, איך בין א אקעי, וואס ווילסטו פון מיר, אקעי, אמאל א לשון הרע, אמאל א ביטול תורה, אקעי, אבער וואס? א מענטש דארף וויסן וואס איז מיין וואס איז מיין מלכות. וואס איז מיין עבודה צו נעמען די גאנצע העלם והסתר וואס איך דערהער נישט בכלל אז איך האב, און קען מען אויכעט ווערן משיח. זייער שיין. לחיים לחיים מ'עט זוכה זיין בקרוב ממש צו ביאת משיח אמן. צדקנו למטה מעשרה טפחים. אמן. מ'וואלט געקענט א מינוט צוריק גיין צו ארץ ישראל. און מיר טרעפן אם ירצה ה' אלע צוזאמען אין די גרויסע פארברענגן אין ארץ ישראל.
אמן. מ'קען א מינוט צוריק גיין צו די שמועס פון ארץ ישראל. וואס וואס וואס זאגסטו? יא, עס איז דא אסאך מענטשן וואס וואס האבן א הרגשה אז די גאנצע שמחת תורה זאך האט נישט צו טון מיט זיי, עס איז פשוט דער אייבערשטער האט געוואלט שטראפן די מחללי שבת, די די פרייע אידן, די ציונים, און מען זעט בחוש אז אז עס איז געווען אסאך ניסים פאר די וואס האבן יא געווען שומר שבת, וואס איז די די השקפה וואס וואס דער דער רבי מיט חסידות חבד איבער דעם?
אקעי. איז ערשטע זאך, איך וויל פרעגן א שאלה, א פשוט'ע שאלה. מ'טראכט א מינוט, אויב א מענטש, ער איז א חסידישע איד, א בעלזער, א גערער, א סאטמאר, נישט נפקא מינה וואס. טראכט א מינוט אויב ער, זיין טאטע און זיין מאמע, איז אין א קיבוץ פון השומר הצעיר. וואס די סיכוי וואס ס'קען זיין א מציאות אז ער וועט ווערן א חסידישע איד איז זעהר זעהר ווייט. איז א מענטש וואס ער האט ער נישט געהאט די חסידישע חינוך, ער נישט געהאט דאס. זאגט דער רבינו בחיי און זאגט דער רב האי גאון אז דער אייבערשטער האט מער הנאה פון הנחת תפילין פון א רשע ווי פון א צדיק, פארוואס? א צדיק ביי אים התפילין איז זיכער, א רשע וואס ער לייגט נישט קיין תפילין און ער מאכן איין מאל התפילין, ביי די אייבישטער איז אסאך אסאך אסאך נענטער. מיט וועמען האט א טאטע מער נחת? ווען א איד ער לערנט און דאווענט, אדער חס ושלום ווען א איד ער אביסל גליטשט זיך און ער קומט צוריק און ער ווערט א חסידישע איד? איז די אייבישטער קוקט נישט אויף וואס דו מאכסט, די אייבישטער קוקט ממה התחלת וואס איז געווען דיין התחלה. דיין התחלה איז געווען אז ביי דיר נארמאל תפילין שבת וכשרות איז דאס נישט דיין ארבעט, דאס נישט דיין ארבעט, דאס געווען ביי דיר נארמאל, ווען א מענטש ער וויל זיין העכער איז ער גייט אויף א בענקל, ער ווערט העכער? ער ווערט נישט העכער, דו ביסט דא, דו שטייסט אויף די בענקל. איז ווען מען נעמט אראפ דיין חינוך, דיין השפעה, דיין חדר, דיין טאטע און מאמע, דא הייבט זיך אן דיין עבודה. איז מען חס ושלום חס ושלום צו זוכן חס ושלום א פגם, ס'איז געווען וויבאלד זי היט נישט שבת, ערשטע זאך זי איז א תינוק שנשבה, רוב רוב רוב איז א תינוק שנשבה, ערשטע זאך. צווייטע זאך, משה רבינו, וואס האט משה רבינו געזאגט? אידן אידן האט געמאכט די חטא העגל. וואס קען זיין מער? זאגט משה רבינו מחני נא מספרך. מיר דארפן אלעמאל זוכן די כף זכות. אדרבה חס ושלום חס ושלום אויב א מענטש קוקט אויף די צווייטע ב ב ב בצד חובה, חס ושלום שטייט מידה כנגד מידה, מען קוקט אויף אים אויכעט מיט א לופע, ווי איז דיין דאווענען, ווי איז דיין חסידות, וואס איז געווען אתכפיא, וויפיל מסירות נפש האט ביי דיר געווען צו לייגן תפילין, ביי דיר איז נארמאל, האסטו געהאט אמאל א מחשבה נישט לייגן תפילין? האסטו געהאט אמאל א מחשבה צינדן ליכט אין שבת? האסט נישט געהאט? איז וואס איז דאס? אבער וויפיל האסטו געמאכט למעלה מדרך הטבע? ווי שטייט שטייט א גמרא אז אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למאה ואחד זה עובד אלוקים. וזה לא עבד אליקים. וואס איז פשט? א מענטש געלערנט א שטיקל רבי עקיבא אייגער, א שטיקל תוס', א שטיקל גמרא הינדערט מאל, לא עבד אליקים? וואס איז פשט? זאגט די אלטע רבי פארוואס? ווייל אמאל ס'נישט געהאט די אלע ספרים, איז געווען א נארמאל, די סדר הלימוד איז געווען הינדערט מאל, ביי אונז אויב מען לערנט א גמרא פיר פינעף מאל שוין פשש פיל, הונדערט מאל אין עבד אלקים פארוואס נישט? ווייל דאס איז געווען די רגילות, די נארמאל, די נארמאלע הנח נארמאלע שבת, דאס איז חס ושלום נישט עבד אלקים. ווי הייבט זיך אן עבד אלקים? במאה ואחד שטייט די די קאצקער זאגט די אחד די אחד ער קריכט אריין מיט די אחד פון די אייבישטער. ס'איז נישט מצד נארמאל, ער מאכט דאס מצד די אייבישטער. איז חס ושלום צו זוכן א חוב ביי אידן וואס חס ושלום קען זיין חס ושלום מידה כנגד מידה. און בכלל ס'איז נישט אמת. ער ווייסט נישט וואס איז שבת, ער ווייסט נישט גארנישט. די מסירות נפש איז ביי אים אז ער לייגט יעצט תפילין, אז ער לייגט יעצט ציצית.

און מען זינגט א א ניגונים און אלע קינדער זינגען צוזאמען, אקעי, אבער וויפיל דו האסט א מסירות נפש אויף אידישקייט, וויפיל דו גייט ארויס פון דיין מציאות, איז מען דארף זוכן נאר זכותים אויף עם ישראל, און בפרט יעצט, און חס ושלום חס ושלום אויב נישט חס ושלום מעורר קטרוגים אויף אונז, איז אדרבה די מצב וואס. סי סי טרעפט זיך אזא מציאות און אזא מציאות און בפרט סי געטראפן עכט ביי פרומע אידן השם ישמור ווייל אידן איז איין מציאות איין מציאות איז אדרבה מען דארף מחזק זיין זיך מען דארף טראכטן וואס איך קען מאכן נישט שופט א צווייטע.

מיר קען פארשטיין ווי איך געקומען אין די וועלט, פון וואנעט איך געקומען, פון גארנישט איך געקומען, מטיפה סרוחה, דאס איז נארמאל, דאס איז נארמאל, א מענטש וואס ער ווייסט אביסל וואס די מענטש האט אזוי אזויפיל תאים סעל און אזויפיל און יעדע מינוט איך גערעדט מיט א גרויסע פראפעסאר איך זאג דיר א מעשה וואס איז געווען ביי אונז ביי אונז פאר אפאר יארן צוריק מיר האב געהאט א יונגל און ס'איז געווען ממש נאך אפאר טעג מיר געזען אז געהאט א קליינע קליינע קליינע פראבלעם אין די הארץ און ער איז אוועק אויכעט אין שמחת תורה. אום שמחת עגל איז, איך געגאנגען צו די דאקטער, א גרויסע פראפעסאר אין לעווען, די גרעסטע פראפעסאר דא אין בעלגיע, און ער האט געזאגט ווי ס'פאסירט אזא זאך אז ס'איז נישט געווען, ס'איז ממש מילי מילימעטער, א ממש א גארנישט, ווי איז פאסירט אזא זאך? קוקט צו מיר די גוי אין די אויגן, און איך געדענק ביז היינט און ער זאגט מיר, ראביי, דו פרעגסט אזעלכע זאכן? די נישט נארמאל, די ניסים אז ביי זיבן ביי זיבן מיליארד מענטשן ס'טרעפט נישט, א מענטש ער איז אזא מורכב, מיליארדן ביליאנען ביליאנען זאכן וואס דארף אלץ יעדע זאך אויף די פלאץ און יעדע זאך ארבעטן מיט די צווייטע, עס איז נישט נארמאל, ער זאגט דאס איז די פלא, זאגט מיר א גוי פארשטייסט? איז א מענטש פארשטייט נישט ווי די קאפ טראכט, ווי א א שטיקל פלייש, ווי ער קען טראכטן, ווי ער קען זען, דאס מען קען נישט פארשטיין. א מענטש וואס ער גייט ארויס, איך גערעדט מיט איינער וואס ער גי גי געפארן מחוץ לאטמאספערע, דו ער ער זאגט דו גייסט ארויס פון די וועלט, דו זעט אז די וועלט איז אזא קליינע קליינע זאך, און איז דא שמש וירח וכוכבים, א גרויסע וועלט, א גרויסע וועלט. און מיטאמאל דו טראכסט רבונו של עולם ווער פירט דאס גאנצע די גאנצע וועלט, ווער פירט די גאנצע מציאות, מען זעט אז א מענטש איז די קלענסטע זאך, די גאנצע כדור הארץ מיט די זיבן מיליארד מענטשן איז גארנישט, ווער פירט דאס רבונו של עולם, איז מיר קען פארשטיין די דרכים פון די אייבערשטער וואס מען קען פארשטיין יא זאג מיר איין זאך וואס מען קען פארשטיין ווי נישט ווי שטייט אין גמרא יפשפש במעשיו ווען מען זעט ס'קומט יסורים מאכט מען חשבון הנפש. איז דאס איז דאס הונדערט פראצענט יפשפש במעשיו נישט יפשפש במעשים של הקדוש ברוך הוא פארוואס מאכסטו פארוואס ער מאכט איך ווייס נישט אבער איך דארף וואס זאגסט דו מיר, אסתר האט נישט געפרעגט לָמה עזבתני, לְמה עזבתני, וואס איך דארף מאכן למעשה, איך וויל נישט פארשטיין, איך דארף נישט פארשטיין, איך וויל נישט פארשטיין, און איך דארף זאגן די אייבערשטער אז איך גלויב באמונה שלימה אלץ דארף זיין, אבער וואס איך דארף טון, יפשפש במעשיו, זוך ביי דיר נישט ביי די צווייטע פארוואס ער ער איז געווען מחלל שבת און ער געב פאר אים פאר אים נישט פאר אים, דאס יעדע ווי זאגט די בעל בעל בעל שם טוב יעדע זאך וואס א איד הערט אדער זעהט נעמען פון דעם הוראה בעבודת השם, ער דארף נעמען עבודת השם, ער זאגט דו פארשט נישט די מעשה אויף לשון נישט ער. עשית. יא אבער ער דארף מאכן, נישט זוכן אז דאס נישט פאר מיר, איך בין אקעי, דער צווייטער, דער דריטער, ער האט גערעדט לשון הרע און ער געמאכט א מחלוקת, אה פאר אים, נישט פאר אים, פאר מיר, פאר מיר איז געווען, יפשפש במעשיו, ער דארף לערנען פון דעם און ער וועל עס פארשטיין, ווייל אויב נישט איז חס ושלום פארוואס האסטו געהערט דאס? יעדע זאך וואס א איד הערט אדער זעט איז אלץ בהשגחה פרטית, און אויב דו האסט אמונה ביי די אייבערשטער און די אייבערשטער האט געגעבען אז דו לעבסט אין אזא פלאץ און דו הערסט דאס, איז דאס א ראיה ברורה אז דו דארף עפעס מאכען פון דעם, דו דארף מאכען א טויש אין דיין מציאות. נישט דער צווייטער וועט מאכן, דער דריטער וועט מאכן, איך דארף מאכן עפעס א זאך. און דאס איז עבודת השם, דאס איז עבודת השם. און די אלע צדיקים ווען דער בעל שם אלע גערעדט מצד דעם צווייטן הוי דן את חברך לכף זכות, אבער פאר מיר אליין איך דארף זוכן וואס איך דארף מתקן זיין, ווייל א איד איז נישט קיין מושלם, אויב איך בין דא איז א ראיה אז איך האב נאך א ארבעט, חס ושלום ווען א מענטש ער איז נאך הונדערט צוואנציג יאר, ותנוח בשלום, לא לשלום, בשלום, דו ביסט יעצט בשלימות, אבער ביז וואנעט א איד איז דא, מיינט דו האסט א שליחות אין די וועלט, לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה, די עצם זאך וואס איך האט געהערט א זאך, וואס איך געזען א זאך דער בעל שם, איך דארף לערנען פון דעם, איך דארף טראכטן וואס איך געמאכט. וואס איז מיין וואס איז היינט ביי מיר איז נישט ווי נעכטן, איך וויל זאגן א מעשה, ס'איז געווען א גרופ פון סטודענטן, נישט קיין פרומע, נישט קיין פרומע, און געגאנגען אריין צום רעבין, און פארדעם וואס זיי זענען געגאנגען אריין צום רעבין איז איינער האט געזאגט וואס איז רעבע, רעבע איז א צדיק, מען פרעגט אים מאכן אפעראציע, נישט מאכן אפעראציע, מען מאכט ביזנעס, נישט, מען פרעגט אים אלץ, אקעי. זיי גייען אריין און דער דער רבי זאגט א שיחה און איז איינער פרעגט אקעי און נאך די שיחה זאגט דער רבי אויב איינער האט עפעס א שאלה ער קען פרעגן איז איינער זאגט איך האב א שאלה ער פרעגט אויב דער רבי ניצט א גום דו דו ווייסט וואס איז א גום א מחק ווי מען זאגט יא? צו קיין? א געם, א יא, א מעקער, א מעקער, יא. אה, יא יא, א ערעיסער. יא, ערעיסער. וואס די פשט? אויב די רבי איז אזא צדיק און מען פרעגט די רבי וואס וועט זיין און וואס מען וועט מאכן, הייסט דאס אז די רבי האט נישט קיין טעות, איז ער דארף נישט נוצן א מעקער. זאגט די רבי יא איך נוץ. ווייל פארוואס? זאגט דער רבי ווען איך קוק מיין דאווענען און מיין תורה ומצוות ווי איך האב געמאכט דאס נעכטן איז היינט איך קען מאכן אנדערש, נעכטן איז ס'געווען גוט אפשר אבער היינט וואס איז היינט, היינט דו דארף מאכן א טשענדזש, היינט דו דו דארף מאכן א שינוי, איז א איד קען נישט זאגן איך בין אקעי, די גאנצע זאך איז פאר דער צווייטע האט געמאכט מיט חילול שבת, דער דריטע וואס וואס ביי אונז אמאל מיר ביי אונז א מחלל שבת ווען מען מאכט נישט די שבת מיט שמחה ופנימיות, ווען מען גייט אמאל שלאפן אינמיטן שבת סתם אזוי, נישט מצד מצוה של שבת, ביי אונז איז א חטא, וואס וואס דו קענסט דן זיין א צווייטע? און די סוף פון די מעשה, ער הערט א מעשה, איז איינער האט געפרעגט נאכאמאל די רבי, מיר געהערט אז די רבי קען מאכן ניסים, ס'איז אמת? האט ער געפרעגט, זאגט די רבי, און איר קענט מאכן אויכעט ניסים? מיר קען מאכן ניסים? יא! זאגט די רבי, היינט האסטו נישט געלייגט תפילין, נעכטן האסטו נישט געלייגט תפילין. ווען וועסטו גיין ארויס פין די צימער, גיי אריין אין די שול אין בעט אז דו ווילסט לייגן תפילין, דיין תפילין איז א נס. און דאס מאכט ארויס דאס וואס זאגט ר' האי גאון די אייבישטער האט מער הנאה פון א מענטש וואס ער לייגט נישט תפילין ווען ער לייגט תפילין ווייל ער געגאנגען פין זיין גרעניצן פין זיין גלות ער געגאנגען אריין. און ביי אונז, מ'ווייסט דאך, איז דא אידן, פיין, אבער איז דא, מען לייגט תפילין, מען לייגט תפילין, מען לייגט תפילין, דער עיקר איז ווי מען גייט ארויס פון אונזערע מציאות, און דא הייבט זיך אן די מאה ואחד עובד אלוקים, דא הייבט זיך אן די עבודת השם, נישט וואס מען מאכט אזוי ווי מצד מצד סביבה, מצד חינוך, מצד ס'פאסט נישט, מצד. מצד עבודה פנימית, מען לערנט חסידות, מען דאווענט, מען טראכט ואתה מחיה את כולם, מען זינגט א ניגון אינמיטן דאווענען אמאל, דערהערן אביסל אלוקות דערהערן, און שפעטער איך מאכט עפעס א מצוה, דאס איז אז א מענטש ווערט א נייע מציאות, ער איז גליקליך, ער פילט די אייבערשטער, נישט אז ער מאכט די אייבערשטער מצד ער האט א פחד, מצד די קשר פנימי מיט די אייבערשטער. Wow. אקעי, מען'ט זוכה, אם ירצה השם מען'ט זוכה זיין בקרוב ממש, ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, און מען וועט זוכה זיין מקבל זיין פני משיח צדקינו מתוך שמחה וטוב לבב, אמן לחיים אמן, לחיים לחיים. א גרויסן שכוח פארן ארויפקומען. אקעי, הצלחה רבה ומופלגה.